א גוטן טאג, היינט איז שלוש עשרה מידות און ס'איז ערב דעם הייליגן טאג, לייג איך ארויף א שיעור וואס ווען מ'גרייט זיך צו צו אזא הייליגן טאג, איז דא עפעס א בהמה, וואס ער שרייבט, ס'איז דא אזא מאגאזין וואס הייסט יא זוהרי, שרייבט ער אזוי אין די אינבאקס, ווילימסבורג וועט פארבלייבן אן עיר ואם בישראל עד ביאת המשיח, לכבוד מערכת יא זוהרי, איך האב פאריגע וואך געליינט א בריוו וואס איינער שרייבט אז ווילימסבורג גייט אין די פיסטריט פון די איסט סייד. אידן דארפן פון דא זיך אוועקציען, דאס איז זיכער גאר ריכטיג, די וועלכע מאכן דעם באשלוס זיך אוועקצוציען, אשרי להם ואשרי חלקם, אבער שרייבן אזעלכע ווערטער אז וויליאמסבורג גייט אין די פיס טריט פון די איסט סייד איז א גרויסע טעות חמורה, און דער שרייבער אזעלכע ווערטער קען ברענגען א גרויסן שאדן. פארוואס? איז הערט אויס פארוואס. וויבאלד דאס קען געבן א געפיל פאר אזעלכע וואס זוכן צו פארדינגען אדער פארקויפן פאר גויים חלילה, אז דער שטאט וועט במילא ווערן אויס אידיש. וואס דאס איז באמת א טעות. ווילימסבורג וואקסט בלי עין הרע כן ירבו, און וויפיל מען מופט אוועק און ווילימסבורג פארבלייבט. אלס דער עולם עיר הבירה פאר אידישקייט אין אמעריקע, צענדליגער טויזנטער אידן כן ירבו און גענוי ווי אין ירושלים עיר הקודש איז נישט קלענער געווארן ווען די יונגער דור האט אנגעהויבן ארויסצוציען זיך אויף בית שמש, אלעד, קריית ספר. די זעלבע וועט ווילימסבורג אויכעט פארבלייבן אלס א עיר ואם בישראל גענוי ווי אלע יארן. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ווי מען זעהט. דאס נאטירליכע וואוקס וואס גייט אויף א זעלטענהייט פארנעם, יישר כח פארן אפדרוקן מיינע שורות. יעצט כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם. איך בין דער גרעסטער חסיד אז מ'דארף פארלאזן וויליאמסבורג, אז א איד האט דא א הויז און ער קען מאכן דערפאר א מיליאן צוויי און דריי וואס ער האט געצאלט דערפאר צוויי הונדערט צוואַנציק טויזענט דאלער צו צען, לעט אים דו איט. עס טוט עניוועי אוועקגיין, אין די איסט סייד איז געווען דארטן די ביליגע הייזער. דאס הייסט גאווערמענט, פעדערל גאווערמענט קאאפס פאר אלטע מענטשן, און דיבלאזיא האט עס געגעבן א דריי איבער אז עס איז פרייוועט, און יעדער מופט ארויס און עווריבאדי איז העפי, יעדער מופט ארויס מיט אפאר הונדערט טויזענט דאלער, א הויז וואס האט געקאסט צען טויזענט קען ער היינט נעמען דערפאר דריי פיר פינף זעקס הונדערט טויזענט דאלער. א הויז, אן אפארטמענט, א קאאפ. ס'איז נאטינג ראנג אז דער אייבישטער העלפט אז אונז וואקס מיר אויס א קאמיוניטי, מען קען גיין ווייטער. וואו שטייט מען מוז בלייבן אין ווילימסבורג? חוץ פון דעם האבן אונז שוין ארומגענומען די יאפיס מיט די האפיס מיט וועמען דו ווילסט. דער עולם זאגט אייביג אז ווען ס'איז דא די פרעזידענט איז א ריפאבליקען איז מער צניעות'דיג, ווען ס'איז א דעמאקראט ווערט דער עולם צו צולאזט. וויל איך ענק פארציילן, ס'איז דא יעצט א נייע מאוומענט, זעקס סטעיטס אין די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע האבן געדזשוינט, אזא ארגענעזעישן וואס דאס הייסט פרי דע ניפל, פרוי האט א דד, א צוצקע, און ס'האט א ניפל, ווילן זיי יעצט מאכן, זיי האבן שוין געפעסט די געזעץ אין זעקס סטעיטס אז מען קען גיין מיט די צוצקע אינדרויסן, אבער נישט נאר די צוצקע, מיט די ניפל אויכעט, יעדער זאל זען. און דאס איז כאטשיג ס'איז א, די פרעזידענט איז א רעפאבליקען, און. טאמער דאס גייט דורך, סגייט דורך אין ניו יארק אויך, עטס וועטס נישט קענען דא חאווען קינדער, רעדטס ענק נישט איין, אז ווייל די רבי האט דא געוואוינט מיינט עס אז דאס בלייבט אויף אייביג, די רבי אליין איז אנטלאפן, ער האט געזאגט כהאב גארנישט אויפגעטון אויף די וועלט אויב איך שטעל נישט צו א שטעטל, האט ער געוויסט דא צו וואוינען קען מען נישט, יעצט איז אזוי, די רשעות פון אונזער עולם איז אזוי שטארק אז די רבונו של עולם שלאגט אונז. איך ווייס, מיין טאטע האט איבערגעלאזט א הויז, איך בין עס געגאנגען פארקויפן. הער איך ווי איין אידיש ווייבל זאגט פאר די צווייטע, זי איז געקומען עס באקוקן, הער איך זי זאגט איר אזוי איך זאל עס הערן, איר דארפט אים נישט געבן מער ווי הונדערט טויזנט דאלער פאר דעם הויז, כ'מיין ס'ווערט, איך וויל נישט זאגן וויפיל ס'ווערט געווען דעמאלטס, היינט ס'ווערט אסאך מער, פרעגט זי פארוואס נישט, זאגט זי ווייל ער איז אין חרם, ער קען עס נישט פארקויפן, איך האב עס געהערט. האב איך געזאגט פאר די פרוי, איר ווייסט וואס דאס הייסט געי? זאגט זי ניין. זאג איך, כ'וועל דיך זאגן וואס דאס הייסט, ווען צוויי זכרים האבן חתונה הייסט עס א געי מערידזש. זאג איך, און מארגן גיי איך דאס פארדינגען פאר צוויי זכרים, איך פארקויף עס נישט, איך פארדינג עס פאר צוויי זכרים, אייערע קינדער וועלן זעהן ווי ס'קומען אריין צוויי זכרים און ווי זיי גייען ארויס און ווערן דא לעבעדיג. האט זי אנגעהויבן צו זאגן ניין זי האט נישט געזאגט, זי האט נישט געמיינט, זי האט נישט. כ'וועל דיר זאגן, דער עולם איז אזוי רשעות'דיג איינער צום צווייטן אז ס'איז א שאד, דער אייבערשטער גייט עס עניוועי אומברענגען. יא דו האסט א פראבלעם אז יענער זאגט ס'זעהט אויס ווי די איסט סייד. כ'וויל דיך פרעגן א שאלה. פארוואס זאל מען נישט פארדינגען פאר א גוי? איך געדענק מיט דרייסיג און פערציג יאר צוריק ווען ס'איז נישט געווען גענוג אידן איז יעדע טאפ פלאר איז געווען א גוי און מ'איז געגאנגען מ'האט געהעכערט די רענט ס'האט זיך געטון מ'האט פון א איד גענומען זייער גרויס געלט דער עולם האט נישט געקענט דא בלייבן. וואס? איך פארשטיי נישט. וואס איז יעצט געווארן ווייל דו ווילסט בלייבן אין וויליאמסבורג דער עולם וויל נישט בלייבן? איך אליינס בין רעספאנסיבל פאר מסתם דריי הונדערט משפחות וואס וואוינען היינט.

האו עבאוט טריי אוט די סאוט אביסל אראפצו וועסטו זעהן ס'איז פיין ווארעם מען דארף נישט ליידן אזאלעכע קעלט און ס'איז דא ריזיגע דיעלס אויף ריעל עסטעיט ממש קיין סכום חצי בחינם דאס הייסט מען טאר נישט זאגן וויליאמסבורג אז וויליאמסבורג זעהט אויס ווי די איסט סייד און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך אז איך בין נישט געפארן אויף ארץ ישראל ראש השנה ווייל איך האלט אינמיטן אנפילן א מקווה ס'האט נישט גערעגנט ווי עטס זעהטס אלע ס'רעגנט נישט אויף צו להכעיס ס'רעגנט נישט נאר ס'איז גוט איז בין איך דא געבליבן ראש השנה. איך האב זיך נישט וואו צו דאווענען, איך בין געגאנגען אויף די איסט סייד דאווענען, דארט איז דא א שול, איך האב געקלערט פאר גיין אויף די איסט סייד וועל איך שוין האבן די מקווה אויכעט, ווייל איך האב די שליסל פון די מקווה, איז אפן געווען עניוועי באט איך האב די שליסל, בין איך געגאנגען, די ערשטע מנין ס'איז דא צוויי מניינים, אין די ביאלאסטאקער שול, די ערשטע מנין האט געדאווענט צען נאך פינף. נעץ, און די צווייטע האט געדאווענט אויבן ניין אזייגער, ר' אברהם איז געקומען און געהערט אז איך דאווען דארט אונטן איז ער מיך געקומען באגריסן, געוואלט וויסן צו אלעס אקעי, האב איך אים געזאגט יא ברוך השם, און כ'האב דארט געדאווענט, וויל איך זאגן אזא שיין דאווענען האב איך נאך נישט געהאט אין מיין לעבן, איך זאג אייך די אמת, קודם האט קיינער נישט גערעדט ביים דאווענען, נישט דא אזא זאך ביי די ליטווישע שילן אז מען זאל רעדן נאך ראש השנה, ס'איז געווען בערך פופציג פרויען און פופציג מענער מיט א געהעריגע מחיצה. כ'האב נישט געדאווענט אויבן ווייל אויבן קען מען זעהן די פרויען אבער אונטן קענסטו נישט זעהן גארנישט. אזוי שיין געדאווענט א זיסער בעל תפילה געפארן שיין. נאכדעם האט ער געהאט נאך א זאך ער האט געהאט א רב אן ערנסטן רב וואס ער פסק'נט שאלות און ער האט געהאט א זייגער און ער האט באקוקט אז אלע תקיעות זאלן זיין אויפן זייגער וויפיל סעקונדעס ס'דארף זיין און עטליכע מאל האט ער אים געהייסן זאל עס איבער מאכן אז מ'מאכט איבער מאכט מען דאך נישט איבער נאר די תרועה הייבט מען אן פון די תקיעה שברים תרועה און אזוי ווייטער. זייער שיין געווען הלכה'דיג אויסגעהאלטן מיט. אלע מפרשים אזא הנאה געהאט, איך זאג דיר די אמת, מורא'דיג, וויל איך דיך פרעגן עפעס, איז זענען זיי אזוי אויסגעשפילט ווי די איסט סייד? איסט סייד איז גארנישט אזוי אויסגעשפילט, אין איסט סייד נאך דא בתי מדרשים, ס'איז דא נאך מניינים, מיט א וואך פריער האב איך געוואקט שבת די ברידזש, זעה איך עטליכע חסידישע אינגעלייט וואקן, פרעג איך וואו גייט עטץ, זאגן זיי אין ביאנער קלויז, ביאנער רבי, ר' אלטר האט דא געגרינדעט א קלויז, און פאר די הייליגע טעג בלייבן מיר דארטן, ממילא, נישט אזוי שלעכט ווי איסט סייד. עניוועי, איך פרעדיג נישט איסט-סייד, איסט-סייד איז אויך געווארן זייער טייער, מען האט פארקויפט די ביליגע קאו-אפס, ס'איז געווארן זייער טייער, נאר וואס, ס'איז דא אסאך שיינע קליינע שטעט אביסל פורדער דאון סאוט, ס'איז דא שוין שטעט וואס די מיידלעך האבן דיקלעירט א מלחמה אין די פובליק סקול קעגן די דזשענדער טוילעטס, מיינט אז א יונגל מיט א מיידל קענען גיין אינעם זעלבן טוילעט, וחוצפה שאין כמוהו איז די מיידלעך זענען געווארן ווי מען זאגט ברוגז, זיי פירן א מלחמה. די ישיבות קראכן כמעט שוין מ'וועט נישט קענען אין די גרויסע שטעט וואוינען, אמעריקע האט געמאכט א לעפט טורן, שוין נישט וואס ס'איז געווען אמאל, און אונז דארפן זוכן א ישוב פאר אונזערע נעקסטיגע דורות, ס'וועט נישט זיין גענוג פלינק פארשטיין וואס דא גייט פאר, ס'וועט זיין א פראבלעם חלילה. יעצט וועל איך ארויפלייגן א שיעור וועגן תשובה, רמב"ם, די אלע זאכן איז שוין באקאנט. איך וויל רעדן ביי אונז, וואס איז שייך? ווען אונז האמיר געזען אז מען איז זייער טיף אין דר'ערד, האט מען געזוכט אין ארץ ישראל פראבלעמען, און מען דארף אהער, און מען גראבט טויטע, און מען טוט און מען מאכט, רבותי, אונז האט מען באגראבן לעבעדיגע, נישט מען האט געגראבן טויטע, מען האט באגראבן לעבעדיגע קינדער, יונגלעך,

גערעדט פון חברה און ממירא אזוינע וואס זענען אראפ פון וועג, ס'נעמט זיך יעצט א שאלה וויאזוי קען מען אפילו צוגיין צום אייבערשטן זאגן איך וויל זאלסט מיר מוחל זיין כ'האב ענק שוין אמאל מסביר געווען אז דו גנב'עסט פון איינעם א קאר האלטסט עס א האלב יאר נאכדעם ברענגסטו אים צוריק און זאגסט יענעם זיי מיר מוחל זאגט יענער יא כ'בין דיר מוחל אבער ברענג כאטש צוריק די קאר קענסט דאך נישט נישט צוריק ברענגען די קאר און בעטן מחילה. וואס גיימער אונז יעצט טוהן אז דער חינוך וואס די גאווערמענט באצאלט פאר דעם, ימח שמם די אלע רבנים מיט ראש ישיבות ימח שמם דו זאלסט אויסגעמעקט ווערן פון ספר החיים, די גאווערמענט באצאלט דאך פאר דעם, און עטס לייגטס דאס אין טאש, און נאכדעם כאפט עטס דעם בחור און עטס ווארפטס אים ארויס? וויאזוי קענסטו אפילו צוגיין צום אייבערשטן און רעדן? קודם מוזטו דאך אפגעבן די גזילה, נאכדעם קענסטו בעטן מחילה. און ווי קענט עטץ צוריק געבן די גזילה? די גזילה בלייבט שוין אויף אייביג אזוי. איך וויל זאגן פאר די ראש ישיבות, אונז שעלט מיר צאם היטלערן? יא, מען שעלט שוין נישט צאם ווייל די נעקסטע דור ווייסט שוין נישט. איך וויל ענק זאגן, די רבנים גייען בלייבן פארשאלטן ביז משיח קומט. ווען משיח העט קומען העט נישט משיח דארפן ווייזן אז דער האט מיר געהאלפן און דער האט מיך געברענגט נענטער. אַך, ס'וועלן זיין מיליאָנען בחורים מיט מיידלעך, וואָס וועלן שרייען, ווען נישט דער ראש ישיבה, וואָלט איך געווען אַ סוקסעס. דער ימח שמוניק האָט אונדז אַרויסגעוואָרפֿן, און דער אייבערשטער זאָל שוין העלפֿן, האָבן רחמנות אויף כּלל ישראל און אומברענגען די אַלע ראש ישיבות מיט מיתות משונות, וואָס די וועלט האָט עס נישט געזען. ס'זאָל זיך אויסלערנען איין מאָל פֿאַר אַלע מאָל, די וועלט איז נישט הפֿקר. זיי זאָלן בלייבן ימחו מספֿר החיים שמם.

ס'איז א קורצע תפילה אז אידן זאלן נישט נכשל ווערן נישט מיט קיין הרג'ענען קיין מענטש און נישט קיין מיט קיין עבודה זרה און נישט מיט זנות פון עריות, אזוי זאגט דער יונתן בן עוזיאל, קוקטס עס נאך אין פרשת מסעי, רבותי דער כהן גדול זענען דאך די רבנים, זענען דאך די כהנים גדולים, ימח שמם זאל אויס. פליקט ווערן איינס נאך עס אנדערע ס'זאל נישט בלייבן א זכר פון זיי, נישט נאר זיי זענען נישט מתפלל, זיי זענען געווען די וואס האבן געהארגעט, כי ימצא חלל באדמה לא נודע מי הכהו, אונז ווייס מיר אלעס מער, איך האב גערעדט צו די עלטערן פון דעם קליין זאלן עס נישט לאזן פארפאלן ווערן, דאס טאר מיר אונז נישט צולאזן, ווען וועלט איז וועלט. גערעדט, און אונז זעמיר נישט קיין תורה'דיגע מענטשן, וואלט מען גענומען דעם ראש ישיבה און דער און דעם מיידל סקול פרינציפל און געהארגעט. ס'איז נישט זייער געלט אפילו. ס'איז דאס געלט וואס די גאווערמענט געבט. נאר דאס געלט וואס די גאווערמענט געבט רעדן זיי זיך איין ס'איז פאר זיי. ס'איז נישט פאר ענק. ס'גייט פאר אזאלכע מסירות, איך שטיי אונטער דעם. אונז דערצייל מיר אלעס פאר די גאווערמענט וואס זיי טוען. זיי האבן אמאל נישט געוואלט אננעמען מיינס אן אייניקל, א סאקמער קאקמער האט זיך געשלאגן מיט אים וועט ארויסווארפן די קינדער, איך וועל ענק ארויסווארפן. בקיצור איך האב דערציילט פאר די גאווערמענט, כ'האב זיי גראד אריינגעטראגן אין פאבליק סקול, די נעקסטע מינוט האבן צוויי פיר ישיבות אפגעקאלט אז ס'זאל שוין אריבערקומען, פרעג איך דעם סופערינטענדענט וואט וואט איז דיס, זאגט זי יו דאנט קנאו, דעי סטיעל מיליאנס אוו דאלערס סעאינג דעט דעי קעיר אוו אלל דיפרענט טשילדרען, באט ליטל דו דעי קנאו דעט דער אלל אוט אין די סטריט, טוירטי פערסענט אר וואנדערינג די סטריט, זאג איך אים, אה, איף יו קנאו איט ווערי גוד, ביקאוז איים גאנא מעיק א קלעים, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'איז נישט זייער געלט, דו האסט דערפון גארנישט, נאר ס'וועט קומען א איד וואס היינט איז ער אן עושר מארגענס נאך איהר איז ער אן ארעמאן, און ער וועט דיר זאגן נעם ארויס ווארף ארויס דעם און דעם בחור ווייל כ'וויל נישט מיין זון זאל לערנען מיט יענעם, וואס איז האסט מאלעסטעט יענעם בחור דו חזיר דו שמוציאן וואס עטס זענטס אלעס די גבירים זיי מיינען זיי זענען עפעס, עניוועי איך וויל ענק זאגן נאכאמאל. אז עטס גייט צו צו יום כיפור און עטס נעמט זיך נישט אונטער אז עטס מער נישט ארויסווארפן קיין בחור, זאלט עטס וויסן יעדן ברוך אתה השם וואס דו זאגסט איז א ברכה לבטלה, ווייל ס'איז נישט קיין ברוך, ס'איז נישט קיין אתה, ס'איז נישט קיין השם, ס'איז שייגעץ, גנב, רוצח. און עטס מוזטס ענק דאס אונטערנעמען ווייל איך זאג ענק נאכאמאל, אונז רודפ'ן מיר ענק היינט, עטס ווייסטס דאס, עטס פילטס דאס. מען שניידט פראגרעמס רעכטס און לינקס, איך האלט יעצט ביים דורכפירן א פראגרעם אז די גאווערמענט זאל נישט דיעלן מער מיט קיין סקולס אויך נישט, זיי זאלן דיעלן מיט זייערע, וויאזוי זיי רופן דאס, מענטשן וואס וועלן פירן די זאך, ס'הייסט א ריסיווער, און איף יו דאונט לייק איט, גייטס אין דר'ערד אלע, אונז קען מיר דאס נישט אנהאלטן מער. אזויפיל קינדער אין די גאס, כ'האלט אין איין באקומען קאלס. אליינס. עניוועי, דא איז דא א מיידל וואס מ'האט זי נעבעך גע'רודפ'ט און ארויסגעווארפן, זי האט געהאט לערנינג דיסעביליטי פראבלעמס אבער די גאווערמענט צאלט פאר דעם און מ'קען נישט ארויסווארפן דזשאסט ביקאויז יו דאונט פיל קאמפארטעבל. מ'וויל שפארט צו די מוסד, ווארפטס ארויס דעם רב, דעם ראש ישיבה. און ר' מאטעלע האט מיר אמאל געזאגט, כ'האב געוואלט אריינגיין און לערנען אין מאנסי און וועסט נאך גיין אין מאנסי, זאג איך, איך נעם נישט אן קיין עלטערע בחורים ווייל זיי דרייען זיך ליידיג. האב איך אים געזאגט, העי, דו קענסט מיך בכלל? דו לאו-לייף וואס דו ביסט. דו שמוציאן וואס דו ביסט. דו קענסט דאך מיך נישט, דו האסט דאך נישט נאכגעפרעגט אויף מיר, און געלויבט צו בחורים דרייען זיך ליידיג. זאג איך אים, ווייסטו וואס, איך מאך מיט דיר א געשעפט, ער זאגט מיר וועסט קומען צו יעדן פארהער, זאג איך, יא, דו גייסט מיר פארלערן וועל איך קומען צו פארהער, ווען נישט האסט דאך מיך נישט וואס צו פארהערן. האט דער לאו-לייף געזאגט, דער לאו-לייף מאטעלע וויזשניצער האט געזאגט, יא, איך וועל דיר פארלערנען יעדן טאג א שיעור, איך האב דאך געוואוסט ער קען נישט, ער קען דען, ער האט געקענט דאווענען גמרא, איך וועל דיר פארלערנען א שיעור. ס'איז געקומען מאנטאג, דינסטאג, מיטוואך און דאנערשטאג, ער האט נישט פארגעלערנט, דאנערשטאג נאכמיטאג שיקט ער א מעסעדזש. איך זאל קומען צו א פארהער, בין איך געגאנגען, איך האב אים געזאגט, גיי אין דר'ערד, דו מיט דיין ישיבה, דו האסט מיר געזאגט דו וועסט מיר געבן א שיעור, דו האסט מיר נישט געגעבן, איך גיי שוין אוועק, פרעגט ער ווי וועסטו גיין, זאג איך, איך גיי אויף סאטמאר, און איך נעם מיט נאך א וויזשניצער בחור אויכעט וואס איך האב מיטגעברענגט, ניין, מיט אהער מיט אים, זאג איך אים, דו האסט געזאגט ס'וועט זיין א שיעור, ס'איז נישטא, האסט נישט געהאט קיין שום רעכט מיך צו רופן צו א פארהער, און איך האב מיט דיר גארנישט. דו האסט קיינמאל אין קיין ישיבה נישט געלערנט, ביסט געווען א פוסטער שטריק געלאפן פון ישיבה צו ישיבה, און ווער ווייסט צו מ'האט אים נישט מאלעסטעט איבעראל, איז אוועק פון פאפא נאך צוויי וואכן און פון סאטמאר נאך צוויי וואכן, זאג איך אים און ממילא פארדריי מיר נישט קיין קאפ, זאג מיר נישט וואס צו טון, כ'האב דיך נישט געפרעגט, פארשטייסט? דאס איז שוין געווען דער ערליכער, דער וואס האט שוין איבערגעלאזט צען רבנים רעבעס. שטעל דיר פאר דער אייבערשטער וואלט געווען א באנקראטניק ווען ער האט נישט די צען וויזשניצער רעבעס, שטעל דיר פאר ער האט געזען ס'זאל זיין אין בני ברק און דא און דארט און דארט און דא, ער קען פארלערן א שיעור האט ער געקענט פארלערן, יעדער שפילט ער איז א רב, ער גייט פארלערן ער גייט פארהערן, פארהער נישט לערנטס נישט פאר פארהער נישט, עניוועי רבותי איך זאג ענק קלאר און דייטליך, אונז זעמיר אין גרויס געפאר דאס אידישקייט זאל אונטערגיין, ס'האלט שוין נישט ביי דרייסיג ס'האלט שוין ביי פערציג פינף און פערציג חברה פראצענט פון אונזערע חברה וואס זיי גלייבן היינט נישט אין איין ווארט פון די גא. זיי גלייבן נישט אין עשרת הדיברות, זיי גלייבן נישט אין די תורה, זיי גלייבן גארנישט. מ'האט זיי געגעבן אזא שמוציגן טריעטמענט אז זענען בארעכטיגט נישט צו גלייבן. דעי נעווער סא די גוד סייד. צום פארהער זאל איך קומען אבער ער וועט נישט פארלערן. האט ער געזאגט ער וועט יא פארלערן? האט ער געזאגט? האט ער נישט געזאגט? איז ער דאך מאטעל, ער קען דאך טון וואס ער וויל. אזוי האט ער געמיינט. עניוועי, כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל. ראש ישיבות מיט רבנים מיט רעבעס אז עטס עטס ארויסווארפן בחורים עט ענק דער אייבישטער ארויסווארפן פון די וועלט מיט מיסות משונות זאלטס נישט מיינען אז דער אייבישטער פירט נישט זיין וועלט ס'איז נאר דא איין קלייניקייט וואס עטס זאלטס געדענקען ס'איז אמעריקע אוו דיעל ס'איז א קרעדיט קארד דער אייבישטער לאזט אויפשרייבן אבער נאכדעם באצאלט ער דיך אזוי ביטערליך אוי באצאלט ער ביטער. און יעדער זאל זיך אונטערנעמען אז מען גייט מער נישט ארויסווארפן קיין בחור, ער איז א שוואכער בחור, עס איז דא ישיבות פאר שוואכע בחורים, אבער יעדער מוז האבן א ישיבה, און אז עס איז נישט דא דארף מען עפענען, און מען זאל צושטעלן פאר יעדן איינעם. איך האב געלערנט מיט אפאר רעבישע קינדער אין סאטמארער ישיבה זענען געוען אזאלעכע בהמות זיי האבן נישט געוויסט וויפיל דריי מיט פיר איז און היינט זיי דאווענען אויבן אן און זיי זינגען זמירות און עס טוט זיך גרויסע טישן פארענטשעס וואס ווארפסטו ארויס יענעם עניוועי דאס איז נאר געווען אביסל צוצוגרייטן צום יום כיפור וויאזוי מען זאל זיך אנהייבן אויפצופירן און וואס מ'זאל זיך אונטערנעמען. עטס פאלגן איז גוט, ווען נישט אונז רוידף מיר ווייטער. אונז גיימער מאכן זיכער אז די יוניידעט סטעיטס גאווערמענט מיט די יוראפיעשע גאווערמענטס געבן נישט א פעני פאר אייער בית חינוך, ס'איז נישט ווערד גארנישט. יעצט, דער וואס כאפט נישט וואס דאס מיינט אז מ'האט ארויסגעווארפן אזוינפיל און אזוינפיל פראצענט קינדער כאפט נישט אז צווישן די קינדער איז געווען א ווילנער גאון, און ס'איז געווען א בעל שם, און ס'איז געווען אידן וואס האבן געקענט אויפלייכטן אידישקייט, האט מען עס ארויסגעווארפן אין דער ערד אריין. און דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו כאפן, עטס ווייסט נישט וועמען עטס האטס ארויסגעווארפן. און די ווערן נאכדעם אזאלכע שונאים, איר האט נישט קיין השגה. ס'טוט מיר מורא'דיג וויי, ס'איז פאר יום כיפור, איך וויל ארויפלייגן א מעשה פון מלכי קליין, עטס געדענקטס אלע די מעשה, און איך האב געבעטן די עלטערן אז זאלן ארויסקומען, זאלן נישט קיין מורא האבן, זאלן נישט זאגן אה זי האט געכאפט א הארץ אטאק, זי האט געהאט אן אינפעקשאן, זי איז געבוירן מיט א פעלער אין די הארץ. די אלע בולשיט זאלט עטס לאזן פאר סאקמער קאקמער וואס האט נאך קיין אמת נישט געזאגט פאר זיי זאלט עטס לאזן דעס עטס זאלטס ארויס קומען מיטן אמת זי האט זיך גענומען דאס לעבן ווייל זי האט זיך אסאך סטראגלינג אנטיל שי קעים טו א פוינט ווי א איין סקול האט זי אנגענומען און נאכדעם האט יענע סקול געזאגט ניין איך נעם דיך נישט אן האט זי געזאגט איף דעטס אידישקייט דעטס איט איי דאנט ניד איט קיינער עט זיך דאס נישט קענען מוחל זיין. יעצט לייג איך ענק ארויף דא דעם פאוערפול מעסעדזש. וואס מלכי קליין לערנט אונז, זי איז שוין אויפן עולם האמת, זי האט אראפגעשיקט פון עולם האמת האט זי אראפגעשיקט א ווידיאו מיט א טעיפ, די עולם זאל עס הערן, ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, זי האט נישט אראפגעשיקט פון עולם האמת, נאר ס'איז אויף אזוינפיל אז זי באקלאגט זיך דא איר שוועריגקייטן וואס זי איז דורך און וויאזוי מ'האט זי ארומגעווארפן און ארויסגעווארפן און געקומען צו דעם אז זי האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן. טאטע און די מאמע האבן געוואלט מ'זאל עס פארגעסן, זיי האבן שוין געגעבן עפעס דעם עולם א בעלאוני סטארי און איך האב זיי געבעטן ניין טוטס עס נישט ווייל דאס וועט זיין די חנוכת אבן הפינה פאר די רשעות און אונז מוז מיר עס אויסראטן, וויל איך עטס זאלטס אויסהערן דא ווי זי דערציילט נעבעך איר ביטערע פרשה.

יעצט רבותי קען מען צוגיין צום כל נדרי. וואס איז א כל נדרי? וויאזוי קענט עטס צוגיין צו כל נדרי? די שקצים, די רבנים וואס רשעות זיי האבן אפגעטון, וויל ענק פארציילן, געווען אין נאווארדאק, געווען א ישיבה, זיי פלעגן ארויסשיקן ארום און ארום בחורים אז זאלן אריינברענגען יעדן זמן אפאר פרישע בחורים, איז געווען עפעס א איד, א בחור וואס האט געטראפן עפעס אן אנדערן בחור, ער האט געהייסן יעקב ישראל קניבסקי, איר קענט זיך פארשטעלן א א פשוט'ער בחור, דרייצן פערצן יאר, און ער איז געקומען לערנען אין די ישיבה, האט נישט געדויערט לאנג, דער בחור יעקב ישראל קניבסקי איז געווארן דער גרויסער הארנאסטייפלער גאון, קיצור, אויף דער עלטער האט אים דער ראש ישיבה געזאגט, דו ווייסט. דיינע אלע מצוות און מעשים טובים דערגרייכן נישט דאס וואס דו האסט אריינגעברענגט דא דעם יעקב ישראל קניבסקי, א גאון עולם, א וועלטס גאון, ווען דו ווארפסט ארויס א בחור ווייסטו וועם דו ווארפסט ארויס? אפשר ווארפסטו גאר ארויס, דו האסט נישט קיין השגה, דו קענסט גאר ארויסווארפן א יעקב ישראל קניבסקי, דאס איז דער חורבן וואס טוט זיך דא. אין ספר קול צופיך פון רבי חיים זייטשיק, דערציילט ער אז דובנער מגיד האט געזען עפעס א יתום אין די גאס, ער האט זייער געוויינט, האט אים געפרעגט פארוואס וויינסטו? זאגט ער כ'האב נישט קיין טאטן, טאטע גייט ארום ער שנארט געלט, אונז האמיר נישט צו עסן, איך וואוין אין א בית מדרש, ס'מיר קאלט, הייסט ער איז געווען א יתום פון די מאמע, טאטן האט ער געהאט נאר ער האט נישט געהאט ווער ס'זאל נעמען קער, פלוצלינג איז די טאטע אויך געשטארבן, האט ער שוין נישט געהאט ממש גארנישט, נישט קיין טאטן און נישט קיין מאמען, און ער האט זייער זייער געוויינט. און דער דובנער מגיד האט עס געזען ווי ער וויינט, האט ער רחמנות געהאט אויף אים, האט ער אים געזאגט, ווייסטו וואס, איך וועל דיך אדאפטן צו מיר אינדערהיים, קום, איך וועל דיר געבן צו עסן, צו שלאפן און אלעס. נישט געדויערט לאנג ביז דער מענטש איז אויסגעוואקסן, גאון הדור, ווער איז דאס? דער באקאנטער גאון ר' שלמה קלוגער זכר צדיק לברכה. דובנער מגיד איז געקומען אויף יענע וועלט, האט מען אים געוויזן, מען האט אים געגעבן שלום, מען האט געזאגט, אה, דא קומט א איד וואס האט מחבר געווען פֿופֿציק ספֿרים. ער האָט געזאָגט, זײַטס נישט ברוגז, כ'האָב געמײנט, אַז דאָ איז אַן עולם-האמת, איך האָב נישט געמאַכט קײן פֿופֿציק ספֿרים. האָסט יאָ געמאַכט. דו האָסט געראַטעװעט רב שלמה קלוגער. שלמה קלוגער האָט געשריבן פֿופֿציק ספֿרים. און דו ביסט דער טאַטע פֿון דעם. דו כאַפּסט אָן אַ בחור, דו װאַרפֿסט אים אַרױס, װײסטו נישט, װעם דו װאַרפֿסט אַרױס, צו רב קניבסקי, דער סטײַפּלער, צו רב שלמה קלוגער. יעצט, איך װיל עטס זאָלסט װיסן, איך זאָג עס אַ סך מאָל נאָך, נאָר יעצט איז פֿאַר יום-כּיפּור, דאַרף מען עס זײער שטאַרק דערהערן, טענהט דבי אליהו, פרק י א, ס'איז אליהו רבה אין פרק י א, ווי ער האט געברענגט אז טאמער א מענטש קען משפיע זיין אויף אידן אז זאלן טוהן גוטס און ער איז נישט משפיע איז אזוי ווי ער טוט זייער שלעכטס, ער ווער ער ווערט באשטראפט פאר זייער שלעכטס, דער תנא דבי אליהו זאגט אזוי, שמא תאמר אפשר וועסטו פרעגן, אונז ווייסן מיר אלע ס'איז געווען א מעשה מיט פילגש בגבעה, ס'איז געקומען א מענטש ער איז איינגעשטאנען אין שבט בנימין און מ'האט מזנה געווען מיט זיין ווייב, און ער איז געווען זייער צובראכן פון דעם, האט ער גענומען ער האט זי צושניטן אויף צוועלף שטיק און ער האט זיי געשיקט פאר אלע שבטים, און איז ארויף געגאנגען מלחמה האלטן, האבן געפרעגט מי יעלה, איז ארויף געגאנגען קודם כל יהודה יעלה, בקיצור עס איז געשטארבן זיבעציג טויזנט מענטשן פון דעם גאנצן שפיל, און די סוף האבן זיי זיך צעוויינט פארן אייבערשטן און זיי האבן געפרעגט רבונו של עולם דיין אורים ותומים זאגט דאך נישט קיין ליגנט, ענדליך איז דער הייליגער רמב"ן מסביר וואס זיי האבן געפרעגט דעם אייבערשטן מי יעלה.

זאגט דער תנא דבי אליהו ווערטער וואס זיי רייסן מיין הארץ לפי שהיה להם לסנהדרין גדולה זיי האבן געדארפט ווען קומען די סנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע פנחס בן אלעזר עמהם וואס משה און יהושע און פנחס בן אלעזר האט זיי געשטעלט זיי האבן געדארפט ווען לקשור זיך אנצוקניפן חבלים של ברזל שטריק פון אייזן במתניהם אין זייערע לענדן ולהגביה בגדיהם אויפהייבן זייערע קליידער למעלה מארכובותיהם העכער די קניעס קענען שנעל וואקן, ויחזרו בכל עיירות ישראל, און זאלן ארום גיין אין אלע אידישע שטעט. יום אחד ללכיש, איין טאג האבן זיי ווען געדארפט גיין אויף לכיש. יום אחד לבית קל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וכן בכל מקומות ישראל, און וואס וואלטן זיי געדארפט טון? וילמדו זאל לערנען את ישראל די אידן דרך ארץ, בשנה ובשתיים ובשלש, די ערשטע יאר, די צווייטע יאר און די דריטע יאר, עד שיתיישבו ישראל בארצם, ביז יעדער איינער זאל זיין באזעצט אויף זיין פלאץ. כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, אז ס'זאל ווערן גרויס און געהייליגט די נאמען פונעם אייבערשטן, בעולמות כולם, אין אלע עולמות, שברא וואס ער האט באשאפן מסוף העולם ועד סופו, והם, און זיי, לא עשו כן, אלא וואס האבן זיי געטון, כשנכנסו לארצם און מ'איז אריין אויף ארץ ישראל כל אחד ואחד מהם נכנס לכרמו, יעדער איז געגאנגען זוכן א וויינגארטן וליינו צו זיין וויין ולשדהו צו זיין פעלד, ואומרים זיי האבן געזאגט שלום עלי נפשי, ס'וועט מיך זיין זייער פרידן מיין זעל, פארוואס כדי שלא להרבות עליהם את הטורח, קיינער האט זיך נישט געוואלט באמיען פארן אייבערשטן גארנישט. יעצט ס'דא א ספר מאורי אש איז א פירוש אויף תנא דבי אליהו, זאגט ער חס ושלום אז מ'זאל נישט טראכטן אויף אזאלכע גרויסע צדיקים אז זענען געווען אזוי קאלטבליטיג, זאגט ער נאר די כוונה איז וויבאלד זיי האבן עוסק געווען משלים צו זיין זייער נשמה מיט זייערע זאכן און מיט זייער לערנען במילא האבן זיי זיך נישט אומגעקוקט אויפן דור איז במילא איז עס אזוי ווי זיי וואלטן עס געטון. און לפיכך זאגט ווייטער דער תנא דבי אליהו בגבעת בנימין שלא היו עוסקים בתורה בדרך ארץ נתקבצו האבן זיך צוזאמגעזאמלט ויצאו למלחמה ונהרגו בהם שבעים אלף ס'זענען נעבעך געהארגעט געווארן פון די גוטע זיבעציג טויזענט. און מי הרג את כל אלה? הווי אומר לא הרגו אותם אלא, הערט אויס ווערטערס, אבער ס'שניידט אין הארץ, רבנים ווארפטס ארויס נאך אפאר בחורים, נאך אפאר מיידלעך, אלא, זיי האבן זיי געהארגעט, אלא הסנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע פנחס בן אלעזר. יעצט, ס'ווערט געברענגט, די גמרא זאגט מסכת בבא בתרא דף ח' עמוד ב', ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוקות, איז וואס איז די צוגלייך פון מלמדי תינוקות צו כוכבים? תירוץ איז, ווייל מלמדי תינוקות, דו זעסט נישט וואס זיי טוען, זיי לערנען און דו ווייסט נישט וואס זיי טוען, אבער די מלמדי תינוקות דארף אריינברענגען צו די אידן די גאנצע עקזיסטענץ פון אונזער כלל ישראל, אזוי ווי ס'שטייט דארטן אין די גמרא, רבי חייא האט געזאגט כמה גדולה מעשה חייא, איז די זעלבע אויכעט מיט די שטערנס, ס'איז קליינע שטערנס מען זעהט זיי נישט, זיי לייכטן אפילו נישט, איט דאזענט לוק לייק דער דואינג עניטינג, אבער דו זאלסט וויסן דאס באלייכט די גאנצע וועלט, און די מלמדי תינוקות באלייכטן דאס גאנצע אידישקייט עד סוף כל הדורות, ווייל דער זכות פון די מענטשן מיט וועם זיי לערנען תורה, און דער זכות פון די קינדער בלייבן לדורי דורות און אלע פירות און די פירי פירות אפילו נאכדעם ווען ער שטארבט שוין איז עס אלץ אין זיין זכות, די גמרא זאגט אז ראש השנה ספרי חיים ספרי מתים נפתחים, לכאורה לאמיר פארשטיין, ספרי חיים פארשטיי איך צו ער וועט בלייבן לעבן צו נישט אבער דער מת איז דאך שוין געשטארבן וואס גייסט אים יעצט דן זיין מען האט דאך אים שוין דן געווען. נאר וואס מען נעמט אהער די אלע זאכן אזוי ווי א מלמדי תינוקות, א מענטש וואס האט געמאכט א מוסר ספר וואס דאס איז מזכה את הרבים און מען זעהט ווי ער האלט מיט די אלע זאכן, דאס מאכט אז דער אייבערשטער זאל אים פארשרייבן א גוט יאר, פאר אים און פאר זיינע קינדער און אזוי ווייטער. זיי דערציילן א מעשה מיטן הייליגן חפץ חיים אז ער האט געוואלט עפענען א ישיבה אין ראדין ישיבה, און ער האט אליין איבערגעבן א שטיקל שיעור פאר די תלמידים, ווייל ער האט נישט געהאלטן אז אידישקייט דארף זיך האלטן אויף די פאר גרויסע ישיבות וואס איז געווען. ער טענה'ט אז אין א קליינע ישיבה איז מער דא א רילעישאן צווישן דעם ראש ישיבה און צווישן דעם בחור און מ'מוז נישט לערנען די געוואלדיגע טיפע שיעורים ווי אין די גרויסע שטעט. קומט א מיידעלע, זי וויל נעבעך גיין אין סקול, זי קען נישט, איר קאפ פארטראגט נישט, לערן זי אויס צו קאכן, צו באקן, צו נייען, צו רוימען, אלעס גייט מיט אזא מין זאך, די רידזשענס מיט דעם מיט יענעם, מיר האבן געזאגט נאך פאר יארן צוריק, געהעריגע פרינציפלס פון סקולס, איר ווייסט יעצט ביי די סאווערן סייעלס די רידזשענס איז דא פינף פראצענט מיידלעך קריגן א נערוון בראך אזוי האט ער מיר געזאגט יא אזוי האט זי מיר געזאגט און זיי באקומען א נערוון בראך און זיי גייען אריין אויף העווי מעדיקעישאנס נאכדעם רופט זיך עס אן זיי האבן חתונה סא וואס האט זי זי האט געוויסן וויפיל פיי אר סקווער איז דאס שי עווער גענע ניד איט האט דער חפץ חיים ווייטער געזאגט ער וויל האבן א קליינע ישיבה וועגן דעם ווייל ביי קלענערע ישיבה איז מער עלול אז מ'זאל מקרב זיין בחורים וואס זענען אביסל פרעמד, זענען נישט אזאלעכע בעל כשרון. האט געזאגט דער חפץ חיים, שטעל דיר פאר, טאמער ס'איז נישט דא קיין תורה און ס'איז נישט דא קיין אידישקייט, וואס ס'טוט זיך אפ. האט דער חפץ חיים געזאגט דעמאלטס, אז אין דייטשלאנד איז דא פופציג פראצענט אינטערמערידזש ווייל ס'איז נישט געווען קיין ישיבות. א איד האט אמאל געפרעגט דער חזון איש ער געבט א שיעור, ער וואוינט אין בני ברק און געבט א שיעור אין רמת גן, איינמאל איז געווען זייער א גרויסע רעגן האט ער נישט געוויסט צו ער מוז זיך מוסר נפש זיין און צו זאגן דעם שיעור צו נישט ווייל ער האט געהאלטן אז אסאך פון די וואס זיי גייען קומען צום שיעור וועלן אויך נישט קומען. האט אים דער חזון איש געפרעגט וויפיל מענטשן קומען צום שיעור, זאגט ער צען מענטשן. וויפיל מענטשן קלערסטו עס וואלטן געקומען אין אזא טאג פון רעגן? זאגט ער, איינער וואלט זיכער געקומען, ס'איז דא איינער וואס הערט מיך אויס, ער קומט יעדן טאג. זאגט ער, פאר דעם איינעם איז כדאי דו זאלסט גיין און מאכן זיכער אז דו געסט איבער דיין שיעור. איך וויל ענק ארויפשטעלן דא איינעם וואס ער הייסט ראובן וואלף, ער איז געווען דער געסט אוו אנער אין אזא ארגענעזעישאן וואו מען געבט אכטונג אז קינדער זאלן האבן וואו צו לערנען אין חדר. יעצט הערט אויס א מורא'דיגע זאך. ער טענה'ט וויאזוי מען גייט צו צו א כל נדרי, הערט אויס.
מיי פאדער איז די אנלי בוי אין די ענטייער טאון אוו יעליטשקע הו סורווייווד די וואר, הי וואס ניין יערס אולד ווען די דזשערמענס קלאוזד די חדר, פוט דעם אין געטאוס, ענד דען.

ענד א קאפל אוו דעיס אינטו די סקול יער די טיטשער קאמס אווער טו מי אין פראנט אוו די האול קלעס ענד הי סעיס וואלף יו העוו נאובאדי אין די ווארלד לעט מי בעפטייז יו ענד אלל יור קלעסמעיטס היער וויל בי יור בראדערס ענד סיסטערס מיי פאדער טאלד מי איך האב געגעבן איין קוק אויף די חברה ס'בעסער זיין אן איינציג קינד איי לוקט אראונד עט מיי פאטענשעל בראדערס ענד איי דיסיידעד איים בעטער אף בינג ען אנלי טשיילד ענד דעט וואס די לאסט דעי אף סקול פרום דער הי דזשוינד די גרופ טו בראטיסלאווא וויטש וואס די מעין סענטרעל פלעיס ווער אלל די רעפידזשיס אף יוראפ קעים ענד פרום דער די דזשואיש עידזשענסי ארעינדזשט גרופס אוו יאנגסטערס גאוינג טו די קיבוצים טו די אנטי רעלידזשעס קיבוצים שומר הצעיר דער וואס וואן וואמען הער נעים וואס רעכא שטערנבוך זכרונה לברכה הער גרענדסאן ר' שיע פערלאו איז היער אין אוער רום שי ארעינדזשד א גרופ דעט ווענט טו עקס-לע-בען טו ישיבה ענד זכות אבות. מיי פאדער טוק א לייקינג טו דעט גרופ ענד הי ווענט טו פרענס טו עקס-לע-בען די רעסט איז היסטערי איי סטענד היר טודעי מיי סיבלינגס מיי טשילדרען מיי גרענטשילדרען ביקאוז וואן וואמען קעירד טו טעיק וואן טשיילד ענד גיוו הים פוט הים אינטו ישיבה, ווי העוו קלאוס טו טען טאוזענט טשילדרען אין פאבליק סקול, נאט עפטער די וואר, טודעי רייט היער אין קווינס, ווער ווי האוו עווריטינג, ביוטיפול האומס, ביוטיפול האוזעס, ביוטיפול ישיבות, ביוטיפול שולס, האו קען דעט בי? מאסט אף דיס טשילדרען העוו א ריטש בוכאריען העריטעדש. מיי פרענד. יאסי האכבאש איז היער טוגעדער וויט בערני שאפראן דעי ליוו אין קווינס איטס א סייט אין קווינס דעט יו סי עווערי מארנינג מאדערס אין שייטלעך טעיקינג דעיר טשילדרען סאם אוו דעם וויז יארמולקעס טו פאבליק סקול ענד נאובאדי סעיס בו העוו ווי גאן מעד העוו ווי לאסט אוער מיינד האו קען דעט בי אין טודעיס ווארלד ענד דו יו נאו וואט פאבליק סקול מיענס. א טיטשער אין באר הגולה טעלס מי ווי אר טרי סיסטערס מיי טו סיסטערס ווענט טו פאבליק סקול באוט אוו דעם אר מעריד טו איטעליען גויים ווען מיי פערענטס סאו וואטס גאוינג אן דעי סענד מי טו באר הגולה מיי האזבענד לערנט אין די מיר רבותי טונייט ווי האוו אין דיס רום די גדולי ישראל ווי האוו די פיפעל וואו אר אין א פאזישען טו מעיק א טשעינדזש ווי העוו די בוכאריען קאמיוניטי הו קעים אוט היער ביקאוז איטס בוכאריען טשילדרען איטס אווער טשילדרען ווי העוו טו פוט אן ענד טו דעט דיס יער ווי אר די טרעשהאלד אוו תשפ ב.

הרב יניב מירב ענד היז בראדער הרב אילן מירב דעי העוו דיס ארגאניזעישאן אנבעליוועבל חזק ווער דעי גאו טו די פאבליק סקול דעי העוו פראגרעמס אפטער סקול פראגרעמס סאנדעי פראגרעמס דעי טאלק טו די פערענטס דעי העוו בראט האנדרעדס אוו טשילדרען אינטו ישיבות ענד די ישיבות אר דער ווי העוו באר הגולה ווי אר ווערי ווערי העפי. טו העוו פאר הונדערט ענד פיפטי טשילדרען? פאר הונדערט ענד פיפטי טשילדרען? ווי שוד העוו א קאפל אוו טאוזענט טשילדרען טונייט, ווי וויל מעיק איט העפען, ענד איי וואנט פוט מיי מאני ווער מיי מאוט איז, מיי פארטנערס ענד איי וויל גיוו אן טאפ אוו אלל די פלעדזשעס דאט קעם אין.

און איי וואנט פיניש וויט טעלינג יו וואט רב די אבן פקוה די חובת הלבבות די שלחן ערוך אוו האו א דזשו העז טו ליוו אוו היז השקפות ענד אוו היז מידות רייטס עט די ענד אוו היז ספר הי סעז דע לך אחי יו שוד נאו מיי בראדער איווען איף יו דו עווריטינג איי סעד אין מיי ספר און יו קאם טו א מדריגה אוו אלמאסט א נביא יו דאנט קאם קלאוס טו די פערסאן האו ברינגס די טשילדרען אויף השם בעק טו הים ביקאוס אלל די זכותים אויף דעי טשילדרען דעי גרענד טשילדרען עד סוף כל הדורות אר יורס ווי אר קאמינג נאו טרי פאר דעיס ביפאר ראש השנה וויל קאם אין פראנט אוו די רבונו של עולם מיי נעים וויל בי קאלד ראובן בן גיטל ענד אייל סעי רבונו של עולם איי סטוד העיר טונייט

קומט יעצט יום כיפור לעטס טשעינדזש אווער עדיטודס, כ'וואלט זאגן נאך איין קלייניקייט אזוי ווי מען גייט דאך ספענדן רוב טאג אין שול, זאל מען נישט איבערלאזן קינדער מיט קיין בעיביסיטערס ווייל די בעיביסיטער אליינס דארף א בעיביסיטער ווייל מען פאסט, פרויען זאלן נישט גיין בכלל אין קיין שול, און די מענער אז זיי פילן זיך שוואך זאלן זיי אויך זיצן אינדערהיים און וואטשן די קינדער, די וואס זיי זענען געזונט און פריש די זאלן געדענקען איין זאך אז דער חורבן פון די שולן זענען געווען אין דער אלטער היים, ברענגען אלע ספרים ווייל מ'האט גערעדט אין א שול, ס'זיצן יונגעלייט, ס'האט מיר דערציילט עטליכע מענטשן, ס'איז דא שולן וואס דו גייסט ארויס אין פאליש, מ'האט געזעסן און געפלאפלט א גאנצע צייט, פרעגט אין פאליש טאר מען אויך נישט שמועסן ווייל ס'איז דא דארט א זוהר מיט אלעם, און די זעלבע איז מ'זיצט אין די שולן אין אונטן, ס'איז נישט גוט, רבותי דו ווילסט רעדן גיי היים שלאפן, שלאפן איז וויכטיגער ווי דאס רעדן, יעצט אין קב הישר אין פרק ג' שטייט אזוי, ער ברענגט פונעם זוהר, ווער ס'רעדט אין א שול וויי לו. וויי איז פאר אים, ואין לו חלק באלקי ישראל, ער האט נישט קיין חלק באלקי ישראל, דגרע מאמונתו של המלך, ער איז א כופר אין די אמונה פונעם אייבערשטן, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, כל אחד ואחד מחויב לגדור עצמו שלא לדבר דיבור חול בבית הכנסת, שעוון קל כזה, ס'זעט אויס זייער א גרינגער עוון, לא יהיה לו חס ושלום חלק באלקי ישראל, הערטס וואס דער זוהר זאגט. ועל ידי עוון זה בעוונותינו הרבים נחרבו כמה בתי כנסיות דאס ברענגט אויך דער מגן אברהם עס ווערט נתהפך די שילן צו בתי עבודה זרה ווייל מען רעדט פארוואס כעל כי אבן היהודה מכניסים זרה מסטרא אחרא במכון השכינה שהיא כלה קדישא די זעלבע זאגט דער הייליגער רבי יונתן אייבשיץ דרוש ט' אז דער חורבן פון די בתי כנסיות אין פראג איז געווען ווייל מען האט גערעדט. געזאגט, ער זאגט אזוי, בית הכנסת מרום וגבוה, בית מדרש איז הויעך און הייליג, ועד למטה, ביד ומלובן, ביז אונטן איז עס ארומגענומען מיט אזא פלעסטער, ואם יבא איש וישליך עליו טיט, אז ס'עט קומען א מענטש און ער'ט ווארפן דערויף שמוץ ועפר, עד שיהיו בו כתמים, עס וועט ווערן דערין פלעקן, ידעתי כי יחרה אפכם, יעדער וועט ברוגז ווערן, והאיש הזה מבזה נאות ישראל, ער. פארשעמט די נאות יעקב, די שיינקייט פון יעקב, העבודה, דאס איז א לשון שביעה, הבל פה שיש בו חטא היוצא מפיכם בבית הכנסת מניבול פה מניבול בית הכנסת, די הבל פה וואס גייט ארויס פון ענקער מויל אין א שיל ווערט פיל בכתמים ונגיעים ונגעים, ס'ווערט פיל מיט כתמים און נגעים. קיא צואה בכל מקום וסר צל השכינה חס ושלום מאתנו כדכתיב ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך בעוונותינו הרבים כמה בתי כנסיות היו בפראג אשר כמותם לא היו בכל העולם ס'געווען די שענסטע שילן, היינט גייט מען אויכעט נאך זעהן דארטן די שילן פון פראג ובלע השם ולא חמל, דער אייבישטער האט זיי איינגעשלינגען ער האט נישט רחמנות געהאט נאות יעקב די שיינקייט פון יעקב ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. ואין הקדוש ברוך הוא עובד דינא בלא דינא בלי ספק שהיה הואיל והוציאו בבית הכנסת הבל שיש בהם חטא קדם אחורו קודם לעונש אזוי ווערט געברענגט אין די אלע פלעצער און וועגן דעם זאל מען זייער אובאכט געבן מען זאל נישט רעדן יעצט אין די שול יעצט ווערט געברענגט אין ספר מורא מקדש אסאך שיינע זאכן ער ברענגט דארטן א מעשה אין אנטווערפן איז געווען א בסמעדריש, וואס א יונגעל האט געדאווענט ווען ער איז געווען קליין, און דארטן טאמער איינער האט גערעדט איז צוגעקומען דער גבאי און האט אים געגעבן א צעטל אין די האנט בבית הכנסת זה אין מדברים בשעת התפילה, איז אויך געווען א גרויסע סיין אויף די וואנט, שפעטער איז געווארן גרעסער און עס איז געווען די גרויסע וועלטס מלחמה איז ער געגאנגען קוקן וואס איז געבליבן מיט יענעם שול, זאגט ער ס'אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט אלע שולן זענען אונטערגעגאנגען און יענע שול איז געבליבן גאנץ אפילו א ספר תורה האט נישט געפעלט פון דארט. מען ווייסט נישט וויאזוי ס'איז געווען א נס, ויהי נשארו שרייבט ער כל ספרי התורה הספרים והסידורים ותשמישי קדושה במקומם ללא נזק וללא זיז כלשהו. וועלכע שול דאס איז ברענגט ער נישט, אבער די וואס ער שרייבט אז דאס איז דער מורא מקדש, בעט איך דעם עולם יו ספענד א לאט אוו טיים אין שול, מאך נישט דערפון אן עבירה, זע אז ס'זאל. דאווענען און ווייטער גיין אין דעם. ס'איז פאר יום כיפור וויל איך דערמאנען א זכות פאר מיין טאטען זכרונו לברכה זכר צדיק לברכה, ער האט קיינמאל נישט גערעדט אין א שול, ער האט נישט גערעדט ביים דאווענען, נישט גערעדט שבת, געווען א איד אפגעהיט מיטן מויל איז בין איך צוגעגאנגען צום שמש פון די חברה קדישא און איך האב אים געזאגט איך בעט אייך א טובה מיין טאטע האט געבעטן מען זאל אים לייגן מיט זיין וואכנדיגן טלית, פארוואס ווייל דער וואכנדיגער טלית וועט זיין. עדות איך האב אין מיין לעבן נישט גערעדט אין קיין שול, בין איך צוגעגאנגען איך האב אים געבעטן ער זאל עס טון זאגט ער ניין דא לייגט מען נישט נאר מיט א נייעם טלית זאג איך איך ווייס איך האב אים געקויפט א נייעם טלית איך לאז נישט בשום אופן שוין ווילסט נישט איז נישט מיין איך גיי מיך נישט שלאגן מיט די חברה קדישא איך שלאג מיך נישט פאר גארנישט חוץ אז מען זאל נישט טאטשן די קינדער דער סוף איז געווען אז בערך א וואך צוויי דריי נאכדעם איז ער פלוצלינג געשטארבן. דער הויפט פון די חברה קדישא פון וויזשניץ. פלוצלינג אן א פארוואס ער איז נישט קראנק געווען, דאס הייסט נישט אז איך זאג אז עס איז געווען מיין טאטנס הקפדה, אבער א איד זאגט איך וויל קענען זאגן פארן בית דין של מעלה איך האב מיין לעבן נישט געעפנט מיין מויל צו רעדן אין א בית מדרש און איך האב אן עדות דעם טלית לאזט מען עס אים נישט מיטנעמען. יא, ווען דער וויזשניצער רבי וואלט געלאזט צוואה וואלט מען אים יא געלאזט איז וואר. עניוועי, איך האב געוואלט נאך אביסל רעדן, ס'שטייט דא, ס'איז דא פיקטשערס ווי די אראבער, שטייט אזוי, מען פארקויפט ערבות, שטייט אזוי. נבדק בקפידה על ידי מו"צים תלמידי חכמים ויראי שמים מובהקים, איז דא פיקטשערס און ס'איז פול מיט אראבער, ס'איז ליצים, דאך אזעלכע ליצים, און נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן דעם עולם מ'זאל זייער שטארק וואטשן אז מען פארקויפט מאריכואנע אויכעט, ס'זעט אויס זייער ענדליך ווי די הדסים מיט די ערבות, יעצט וועט עטס פארשטיין, דער חינוך זאגט איינער פון די טעמים פארוואס דער אייבערשטער הייסט מ'זאל נעמען די.

יעצט איך זאג עס וועגן דעם ווייל ס'איז דא יעצט א מענטש, מ'האט אים געכאפט נעבעך, ער האט געלעבט א דאבל לייף, דא איז ער ליטווישער בן תורה מיט אראפגעבויגן הוט מיט אלעם, דערווייל האט ער געפירט א גאנצן בית זונות אין די לאוער איסט סייד, אין די איסט ווילידזש, סעקס פארטיס פלעגט ער מאכן, און ס'איז געווען דארטן יענע חתונה, און מ'האט אים יעצט אויפגעפיקט, ער הייסט אברהם אבי אדלער, אויף וואן עיטי ניין איסט סעווענט סטריט. דארט האט ער געמאכט די פארטיס, אבער באמת וואוינט ער נישט דארט, ער וואוינט גאר אין ניו דזשערסי, האט א שיין הויז, מחייה'דיג צו קוקן דערויף, סאו איך זאג יעדן איינעם, ער האט א הויז אין קליפטאן ניו דזשערסי, איך זאג יעדן איינעם, זאלסט געדענקען איין זאך, אויב דיין מאן איז געפארן אויף אומאן האט ער ג איז ניינציג פראצענט אז ער נכשל געווארן מיט עפעס א ביאה אסורה, איך ווייס דאך די אלע חברה, איך האב דאך אויך דארט געארבעט, עניוועיס, אויב זיין ווייב שושנה אדלער האט אים ארויסגעווארפן פון הויז. זיי האבן חתונה געהאט פון יער טווענטי עלעווען, שטעל דיר פאר ביז יעצט האט זי גארנישט געוויסט אפילו וואט הי איז אפ טו, סוספעקט יור האזבענד ענד סוספעקט יור ווייף. יעצט האב איך געוואלט ענדיגן, ס'איז דא א גאון א צדיק אב בית דין וריש מתיבתא שליט"א מענדעלע חזר, ער האט געפילט וויכטיג אז ער מוז אויכעט אונטערשרייבן מיט רבנים וואס האבן געמאכט ליצי ליצנות פון זיין טאטן, ווייל ער וויל נחום ראזענבערגן באגראבן, ווייל די לייצים האבן אים איינגערעדט ער זאל נישט לויפן צו רבי אהרן.

עס איז אויך דא א מיידל וואס זי איז די גאנצע אנפירער פון דעם אז מען זאל מאכן א געי קלאב אין ישיבה אוניווערסיטי, און איך הער זאגן אז אין באבוב קען מען זי. ווער ווייסט, ס'א היימיש קינד, וויאזוי זאגט דארטן דער נביא. מהרסיך ומחריביך, ממך יצאו. עס קומט פון אונז ארויס, ווער ווייסט וואס מען האט מיט איר געטון אז זי זאל זיין אזא מין אויסגעלאסענע. ס'איז דא ליידער פון איר אסאך ספיטשעס, און וויבאלד ס'איז מלא מינות און כפירה און פריצות וויל איך עס נישט ארויפלייגן, און זי בארימט זיך אז זי איז גאר א תלמידה פון באבוב, און אז זי דארף סיי זכרים און סיי נקבות, יעצט באמת אז מען קוקט אריין, אונז האבן איינעם וואס ער איז א זכר און א נקבה, דאס איז עיבי בעיבי שטיין. דאס איז דער פאלטיטשענער, אונז קען מיר עס אנטראגן, דאס וואלט געוען אפשר גאנץ א גוטע שידוך, ער איז סיי א זכר און סיי א נקבה, יעצט די יארן איז נישט געפערליך, ווי ער איז בערך אַכט און צוואַנציק זי איז צוואַנציק ס'איז נישט געפערליך זי וועט צואוואקסן. צו ענדיגן די דרשה פון יום כיפור וויל איך ארויף לייגן א ווארט פון א מחנך וואס ער זאגט זייער הארציגע ווערטער, און ווען כ'האב עס געהערט האב איך זייער געוויינט. אויסער וואס מ'זאגט די עבודה. דיסקרייבט די גאנצע עבודה פון די כהן גדול אויף יום כיפור, איז דא א פיוט וואס הייסט אלה אזכרה, די פיוט קראסס עי ספען אוו אווער א האנדרעד יערס, וואס תנאים ווער קילד ביי ראמענס, און די פיוט פוטס איט טאגעדער אין וואן סטארי וויטש ווי פעימעסלי קאל די עשרה הרוגי מלכות.

דער מלך האט געלערנט א ספר פון די סנהדרין, והבין ודקדק בדת רשומת, און ער האט גוט אפגעלערנט די ספרים וואס די סנהדרין האבן ארויסגעגעבן, ופתח האט ער געזען ואלה המשפטים, וחשב מזימת, וואס שטייט וגונב איש ומכרו, אז א מענטש חס ושלום קידנעפס א פערסאן ענד סעלס אים, ונמצא בידו און יו פיינד די קידנעפער, מות יומת מוז מען הרג'נען די קידנעפער. גבה לב בגדולים האט ער געהאט א גרויסע פלאן, וצוה למלאות פלטרו נעלים, הי פילס אפ היז פעלעס וויט שוז, וקרא לעשרה חכמים גדולים, ער רופט אריין דריי חכמים פון די סנהדרין, מביני דת, צען. מביני דת, די וואס קענען די לאו, וטעמיה ווי מען לערנט עס אפ, בפלפולים, מיט רש י. ער האט געזאגט צו זיי, דינו משפט זה לאשורו, טעל מי ען אנעסט דזשאדזשמענט, ואל תעותוהו בכזב, זאג נישט קיין ליגענט. כי אם הוציאו לאמיתו לאורו איי וואנט טו נאו די טרו הלכה, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, אז א איד קידנעפט א צווייטע איד מבני ישראל והתעמר בו, ער באנוצט זיך מיט אים ומכרו און פארקויפט אים, וואס איז די דין? המה כענו לו דעי ענסער הים.

טו ע באנטש אוו אראבס ובעד נעלים נתנוהו דעי סאלד איט פאר ע פעיר אוו שוז זאגט ער בעצם וואלט איך געדארפט פאנישן די שבטים אבער ואתם קבלו דין שמים עליכם איים גאנע פאניש יו אינסטעד כי מימי אבותיכם ווייל פון די טעג פון ענקער עלטערן לא נמצא ככם איז נישט געווען אזא מענטשן אזוי גרויס ווי ענק. ואם היו בחיים, וואלטן די שבטים געלעבט, הייתי דנם לפניכם, וואלט איך גע'דן געווען די שבטים, ווייל די שבטים אר נאט עלייוו, ואתם און עטץ תשאו עטץ מוזט האלטן עוון אבותיכם. קודם כל ר' אהרן זעליג דו מוזט פארשטיין אז דאס איז א גוישע קעניג. אין אידישקייט איז שטארק ארויסגעשריבן די נקודה לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומת. שטעלט אוועק יחזקאל הנביא ענד הי סעז עי פערענט דאזענט דיפיין א טשיילד. יחזקאל הנביא סעז ס'קען זיין די טאטע זאל זיין א צדיק און די קינד זאל זיין א רשע, און די קינד קען נישט אריין קומען מיט א פעלץ צו זאגען מיין טאטע איז געווען א צדיק אז דו ביסט א רשע יו'ל בי פאנישד זאגט ער וועט געבוירען ווערען א קינד און ער וועט זעהן ווי עקלדיג ס'איז צו זיין א רשע וועט ער זיין א צדיק דען הי וויל געט ריווארדעד ביקאוז יחזקאל הנביא האלט אין איין זאגען די נקודה איש בחטאו יומת אין אידישקייט דער איז נעווער א זאך אז מען פאנישט איינער ביי אסאשיעישאן, אז דו האסט געזינדיגט ווערסטו געשטראפט, און אז דו האסט נישט געזינדיגט ווערסטו נישט געשטראפט. ביי די גויים איז יא דא אזא סארט איידיע, סאו הי סעז ענק זענען אור אור אור אור אייניקלעך פון די שבטים, דעי סאולד יוסף אינטו סלעווערי, ווי אר גאוינג טו פאניש יו. האבן זיי געבעטן זמן תנה לנו שלשת ימים, געב אונז דריי טעג עד שנדע אונז זאלן וויסן אם נגזר הדבר ממרומים, ווי וואנט טו נאו איף די אייבישטער איז מסכים דעט יו שוד טעיק אווער לייווס, אם אנו חייבים ואשמים, אויב די אייבישטער זאגט דעט ווי דיזערוו טו דיי, נסבול בגזירת מלא רחמים וויל עקסעפט דעט. חלו די חכמים, חלו זיי האבן געציטערט, וזעו זיי האבן געטרייסלט, ונעו זיי האבן געשוויצט, כולמו. על ר' ישמעאל כהן גדול נתנו עינימו זיי דרייען זיך צו ר' ישמעאל, אמר ר' ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי, לפני ולפנים, להזכיר את השם לעלות לאדונימו, ער זאגט די הזכרת שם מלכות שמים, לדעת צו וויסן אם יצאה הגזירה מאת אלהימו, און דא קומט די פעימאס שטיקל טיהר רבי ישמעאל עצמו, והזכיר את השם בסילודים, רבי ישמעאל האט זיך מטהר געווען מיינט ער איז געגאנגען אין מקווה, און ער האט דערמאנט די אייבערשטער'ס נאמען, ועלה למרום ושאל מאת האיש לבוש הבדים, ער האט געפרעגט פון מלאך גבריאל, ונם לו און דער מלאך זאגט אים קבלו עליכם צדיקים וידידים, עטס מוזט מקבל זיין אויף ענק, כי שמעתי מאחורי הפרגוד, איי הערד פראם ביהיינד די קורטען, כי בזאת אתם נלכדים, דעט יו טען אר גאוינג טו דיי פאר די סין אוו מכירת יוסף. די סטארי גאוס דעט מען ברענגט אריין רבי ישמעאל מיט רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל בעט זיך אז מען זאל אים הרג'נען ערשט, ווייל ער וויל נישט דארפן זען ווי רבי ישמעאל ווערט גע'הרג'עט. און נאכדעם דערציילט מען דא אז רבי ישמעאל האט אויסגעזען עפעס מורא'דיג שיין, ענד ווען הי וואס קרייאינג פראם פרייט, פראם פעין, פראם ענגוויש, האט די טאכטער פון די קעניג אים געזען און געבעטן לאז אים לעבן, איי וואנט טו העוו הים. שי וואס בעגינג הער פאדער ליוו דיס מען עלייוו ענד די פאדער סעד איי וואנט ליוו הים עלייוו באט איל דא סאמטינג פאר יו איל טעיק אף היז סקין ענד הי סקינד הים עלייוו הי פלעגד הים ענד עז הי וואס רימאווינג די סקין עקספאוזינג היז פלעש און איז אנגעקומען צו די פלאץ פון די תפילין האט ער געגעבן אזעלכע סארט קולות זאגט די גמרא און עס איז ארויס געגאנגען זיין נשמה. די מלאכים האבן געוויינט, די בת קול האבן געוויינט, מען נעמט ארויס רבי חנינא בן תרדיון דעי רעפ אים אין א ספר תורה און מען לייגט ארויף וואלענע קליידער וואס איז סאוקט אין וואסער, דעי טראו אים אינטו די פייער, נעקסט קומט רבי עקיבא, און אזוי גייט דורך די עשרה הרוגי מלכות. די מפרשים פרעגן אלע א קשיא, אף קאורס דיס איז אנלי א פיוט, די סטארי דידנט העפען עקזעקטלי עז ריטען, דיז ווער דאן אין דיפרענט פעריאדס, פאסיבל אנדער דיפרענט קינגס ענד פאר דיפרענט ריזענס, באט די פייטן האט דאס אלס צאמגעלייגט אז די עשרה הרוגי מלכות זענען געהארגעט געווארן צוליב חטא מכירת יוסף, דיס איז די דיפיינינג קאמאן דינאמינעיטער פרום די טען סטאריס. It wasn't so bad, it was worse. It was worse. And it was over a long period. אז דער קעניג איז געשטארבן איז עס געווען די גזירה גייט דאך נישט ווייטער. נאו דעטס וואט איים סעינג, סאו איט וואזענט וואן, איטס איטס א קאמפליקעיטעד סטארי, למשל רבי עקיבא וואס קילד ביקאוז הי דיפייד די ראמען דיקרי, ענד די סעים גאוס טו רבי חנינא בן תרדיון ענד דעי ווער בעגינג דעם טו סטאפ די אנדערע אמוראים, סאו איטס א קאמפליקעיטעד סטארי, האועווער קאמפליקעיטעד די סטארי איז, אין די אייז אוו די פייטן איטס א סימפעל סטארי, מען האט פארקויפט יוסף ענד נאובאדי פעיד פאר איט, ענד נאו יערס לעיטער, דער חטא פון מכירת יוסף שטייט נאך אין די פלאץ. די מפרשים פרעגן אלע אז יוסף איז נאר פארקויפט געווארן דורך שמעון און לוי. אנלי טו בראדערס. עוועריוואן עלס עגריד. עגריד ענד ר' יעקב סעיס עוועריוואן עלס וואס סיילענט. מיינס די עגריד. וואטשינג איינער וויי טון א צווייטע מענטש און זיין שטיל אויף די זייט.

ממילא קומט אויס אז די אלע ברידער זענען געווען שולדיג אין די מכירה פון יוסף, ער האט דאך געשטאנען און געוויינט, יו סעל א פערסאן אינטו סלעווערי, טארטשערד ביי היז אוין בראדערס, פארוואס האבן זיי דען גארנישט געטון? די קוועשטען איז די מעט סטיל דאזענט ווארק, סטיל דאזענט ווארק, דערס טוועלף טשילדרען, בנימין איז נישט דארט געווען, יוסף איז די וויקטים. ראובן איז נישט דארט געווען, הי טרייד ענד הי וואזענט דער, איז נאר ניין, וויאזוי קומט צו א צענטע? ס'דא א פחד פון א ווארט וואס אז נישט ר' שמשון אסטראפאלער זאגט עס טאר מען עס נישט זאגן, באט הי סעד איט ענד איט איז א מעסעדזש פאר יום כיפור, כ'וויל עס נאכזאגן אינעווייניג, ס'דא א פסוק וואס שטייט ביי מעשר כל אשר יעבור תחת השבט ועשירי יהיה קודש להשם. אין אלע יארן וואס איך זיץ דא איי דאנט טינק איי עווער סעד א חסידיש ווארט אדער אזא סארט קנייטש וואס איז א דריי שלא כפשוטו. באט דיס ווארט איז סאו פאוערפול דעט יו העוו טו סעי איט. ער זאגט די ראשי תיבות פון וכל אשר י וכל אש וכל. אשר יעבור, יא, מבקר וצאן, וואס שטייט וכל מעשר בקר וצאן, דאס איז די פסוק, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לה', זאגט ער וכל אשר יעבור תחת השבט איז ראשי תיבות אזוי, וכי למה מת עקיבא שהיה רועה בקר וצאן, פארוואס איז ר' עקיבא געשטארבן, יא די אינעסענט פאסטוכער פון בקר וצאן. אויף דעם שטייט אין המשך הפסוק כל אשר יעבור, די אנדערע ניין תחת השבט איז שטאטס דעם וואס זיי זענען געווען שטיל, די שבטים, העשירי רבי עקיבא געשטארבן קודש לה' כביכול די אייבערשטער זאגט איך האב אויך צוגעקוקט און איי טו וואז סיילענט. כביכול די רבונו של עולם סעיז איי סאו א פערסאן סאפער ענד איי דידענט דו סאמטינג, רבי עקיבא איז ביאינג קילד תחת, כ'וויל עס נישט ארויסזאגן. זיי האבן דאך אריינגענומען דעם באשעפער אין שותפות. איי נאו, איי דאנט וואנט טו סעי ווייטער וואס ער זאגט. אזויפיל קען איך זאגן, יום כיפור רעדט מען פון אסאך חטאים וויטש מעני פיפל וויל פיל איז נאט רעלעווענט טו דעם. ווייניג פון אונז האבן דורכאויס די יאהר איינער אזוי שטארק וויי געטוהן מלבין פני חברו ברבים. באט האו מעני אוו אס האוו סין פיפל בי אביוזד? האו מעני אוו אס האוו סין פיפל סאפער ענד ווי רימעינד סיילענט בייסטענדערס אן די סייד? איטס סאטש א קאמפליקעיטעד טאפיק, און אסאך מאל איז דא טאפיקס וואס מען דארף טראכטן טויזענט מאל פאר מען רעדט פון דעם אין פאבליק. איי העוו א לעטער אין מיי האוז סענט טו מי ביי א פרענד אין יוראפ, ענד הי רייטס טו מי, אנפארטשענעטלי איז דא אזא מציאות ווי אביוסיוו פערענטס, איטס סאמטינג דעט איז נאט ספאוקען ענאף אפען ענאף. ס'דא קינדער וואס קומען פון אביוסיוו האומס וואס איך רעד נישט דא אז די טאטע און די מאמע קומען זיך נישט אויס וויטש איז א סעפרעט פראבלעם, ס'דא וואס די טאטע מאמע קומען זיך יא אויס אדער נישט אויס ס'מעיקס נאו דיפרענס באט זיי קומען זיך נישט אויס מיט די קינד און דעטס קאלד קאמינג פראם ען אביוסיוו האום. ס'איז כמעט נישט מעגליך מתאר צו זיין די יסורי הנפש וואס אזא סארט קינד מאכט מיט. א קינד וואס די אייגענע טאטע און מאמע, שטאט זיי זאלן זיין דארטן טו קאמפארט הים, שטאט זאלן זיין דארטן מחזק צו זיין, שטאט ער זאל אהיימקומען צו א שטיקל ווארעם עסן, הי קאמס האום טו פערענטס הו העיט הים. און ליידער איז דאס דא אין אלע קאמיוניטיס.

ס'ליגט ביי מיך אין מיי דראוער, איי מעיבי רעד טען פערסענט אוו די לעטער, סאו איי ריפלייד. ענד הי דיסקרייבס טו מי די יערס הי וואס בראוט אפ אין די אביוסיוו האום. העפענס טו בי ער איז אויך נישט געווען די קלוגסטע יונגעל אין קלאס, איז אין חדר האט ער אויך מיטגעמאכט. יו קענט איווען אימעדזשין ווען איי סטענד איי סאמטיימס איי דאנט וואנט טו ריעד די לעטער ענד איטס אין די דראוער ענד איט בעגס מי טו ריעד איט ענד איים טארן.

טורן אראונד ענד דעי אר די וואנס הו הערט יו די מאוסט, איטס א סארט פעין וואס עסט די מענטש צען יאהר פֿופֿצן יאהר הי איז נעווער גאנא פארגעט דעט פעין. איי עם ספיקינג אבאוט דיס קעיס ביקאויז דיס קעיס איז דזשאסט וואן עקזאמפל. ס'דא מענטשן וואס דאווענען אין פלעצער ווי ס'דא א בולי און ס'דא א וויקטעם און יעדן טאג רעדט איינער די צווייטע א סטופיד נארישע קאמענט און דו הערסט עס יעדן טאג. באט יו דאנט העוו די קארידזש טו גאו אפ ענד דזשאסט געב די רשע א קלאפ אויפן פלייצע און זאג אים, אפשר הערסטו עס אויף טוהן? יו נאו וויי? קאז יו דאנט וואנט טו גאו אוט אוו יור קאמפארט זאון. און ביקאוז יו דאנט וואנט טו גאו אוט אוו יור קאמפארט זאון ביסטו גרייט נאכאמאל און נאכאמאל צו זעהן ווי יענער מאכט מיט.

איי פעלט סאו האמבעלד אין דיס פערסאנס פרעזענס ביקאוז הי מייט העוו סעיווט די טשיילדס לייף. הי מעי העוו סעיווט די טשיילדס לייף. אונז שטייען ראש השנה, מען רעדט יום כיפור, מען גייט וויינען וועגן די חטא און וועגן די חטא, איטס א מאמענט טו קאנסידער אז די שבטים האבן געדארפט תשובה טון, אויף דעם וואס זיי האבן צוגעקוקט יוסף'ס פעין און זיי האבן נישט מוחה געווען טו דיפענד אים, כאטשיג האו איזי וואלד איט האוו בין טו דיפענד, אימעדזשין יששכר רופט זיך אן דארטן, אדער זבולון רופט זיך אן דארטן, ביי די וועי וואט יו דואינג איז נאט נייס, דו יו טינק איט וואס איזי פאר אים טו דא? דו יו טינק איט וואס איזי פאר אשר טו סעי וואט יו דואינג איז ראנג? אר פאר גד? אוו קאורס נאט! באט טו סטענד אפ ווען סאמבאדי סאפערס דארף עס נישט זיין איזי. איף די וויקטעם איז סאפערינג העל האו אר יו נאט בינג די גאו אוט אוו יור קאמפארט זאון דזשאסט א דראפ און איף די רבונו של עולם כביכול סעז איי וואס סיילענט טו האו דעיר ווי בי סיילענט. ממילא וואס איך גיי ענדיגען היינט איז די געוואלדיגע נקודה אז די אלה אזכרה איז נישט נאר א געוויין אויף די עשרה הרוגי מלכות.

אאוו בלעסד י, נישט דא עפעס שענער ווי דעם אויף דער וועלט. טענק יו. וואס זיי מיסטעיק איז אז ס'דא מענטשן וואס האבן די גאטס און די קארידזש טו געט אפ, און זיי ליידן אזאלעכע יסורים מיט אזאלעכע צרות נאכדעם. למשל איך, ס'איז מיר צוגעקומען צען עלף יעריגע בחורים, יונגלעך, אין סאטמער קאקמער, אין קליימער, און געזאגט ר' נחום, דער ראש ישיבה זאגט מ'זאל גיין יעדן טאג אין די מקווה, און און יעדעס מאל ווען אונז גייען מיר אין א מקווה כאפט אונז איינער אן אדער דעם פיפיק אדער שטופט ער אריין אין אונזער מחילה, זאג איך איי דאנט בליוו איט, איך גיי דאך נישט אין מקווה, האב איך געזאגט איך גלייב עס נישט, איך בין אראפגעגאנגען אפאר מאל, כ'האב זיך געמאכט ווי איך קוק מיך אום אויף די מקווה ווי איך קוק אום אויפן פילטער, כ'האב געזען ס'איז אמת, ווייל מ'קען זען די וואסער איז שיין זויבער, מ'זעט ווי א פרעמדער מענטש קען אנכאפן א קינד דעם פיפיק, איי איי דידנט בעליוו איט. האב איך געזאגט איים נאט גאנא בי קווייעט, האבן זיי מיך אלע געסטראשעט, מ'עט דיר אזוי מ'עט דיר אזוי, דו קענסט מיר גארנישט טוהן, ווארסט קעיס סינעריאו מוף איך ארויס פון וויליאמסבורג איך האב אין דר'ערד, סאטמער קאקמער מיט אלע רשעים, און די זעלבע איז בעלז אויכעט, אין וויזשניץ די זעלבע רשעים, ישראל האגער איצטער איז היינט א גרויסע רעבע, ער טיילט שיריים, פאר דריי מענטשן וואס ער שיקט שיריים יעדע וואך האט ער זיי געפעצלט ווען זיי זענען געווען פערצן. איטס אנבעליוועבל. מענדעלע ראבער האט גערעדט פון די סוגיא. ער האט געזאגט א דרשה. געדארפט רעדן פון די סוגיא פון פלגינן דיבורא פלוני רבעני לרצוני האט אפגעמאלעסטעט בחורים וואן עפטער די אדער. מיר האבן בחורים פארציילט. זיי זאגן עפעס משה פרידמאן מיט א מעשה האט אים געסטראשעט ס'איז שקר בחורים האבן מיר געזאגט וואס ער האט געטוהן. און מיר האט אויך פארציילט איינער פון אנטווערפן וואס איז א גאנצע טוער און ער האט געזאגט פאר מענדעלע איף יו דאונט ליוו ביי דיס עפטערנון זעצט מען דיך איין. סאו הערט'ס אויף צו פארגלעטן אלעס. און ער האט א שוואגער, מענדל האט א שוואגער וואס דער מענטש האט קלאר און דייטליך געוואלט מאנס זיין אן אשת איש, ער האט איר גערופן אין עפעס א האטעל און ער האט געהאט א קאסע וואס צוגעגרייט, ער האט געוואוסט וואו צו גיין, זי איז אריינגעקומען אין די לאבי פון האטעל איז זי אנטלאפן, האט ער איר געזאגט קיינער וועט דיך נישט אהיים נעמען פון דא, זאגט זי וועל איך וואקן אהיים איך גיי נישט מיט דיר אריין אין איין צימער, און דאס איז מענדעלע'ס שוואגער, דאס איז פון די מייזעלס חברה, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ניין ניין ניין ניין, דו דו האסט א גרויסן טעות. נאט ביקאוז ווי גאוינג אוט אוו אור קאמפארט זאון, איטס ביקאוז די רשעות איז אזוי גרויס געווען, קוק מיך האט מען געשאסן אמאל מיט א גאן, מ'איז מיר נאכגעגאנגען ווען איך בין געגאנגען אויף די ברידזש, מ'האט געזאגט איף יו דאונט קלאוז די האטליין אם אתה לא סוגר את החטליין אני יורה בך, איינמאל האט מען מיך געשאסן לעבן גרעטש בילדינג, נאר ס'איז געלונגען א הונדערטסטל מילימעטער לעבן מיין קאפ, ס'הייסט ס'האט געגרעיזט די ברעין, ס'האט געגרעיזט נאר די סקין און די באון איז געבליבן, איר ווייסט נישט מיט וואסארא רוצחים אונז האנדלן. גלעד נפשי רוצחים, אונז זעמיר טויזענט מיליאן מאל מער פון גלעד, מ'האט געהארגעט א אינגערמאן פון א א טאטע פון ניין קינדער צי פון וויפיל פאר א נאוט, א פראמיסערי נאוט וואס ער האט נישט באצאלט, ווייסט וואס דא גייט פאר? דו ווייסט וויפיל מענטשן מ'האט געהארגעט וועגן לייף אינשורענס און וועגן אנדערע זאכן, וואס האט געוואלט זעהן די געלט פון זיי, עס איז אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן, ס'איז נישט קיין קאמפארט זאון. ס'האט גענומען יארן ביז ס'איז צוגעקומען אז איך בין אנגעהויבן צו לויפן צו די fbi און כ'האב זיי געזאגט דאס איז נאט לאו קריים דאס איז העיט קריים, זיי האבן עס נישט געוואלט אנערן אלס העיט קריים, און נאכדעם האב איך זיי געלאזט א קללה דער אייבערשטער וועט ענק אזוי ביטער באצאלן, היינט הער איך אין בארא פארק מ'האט געוואלט קידנעפן א קינד א צווייטער איז צוגעקומען ער האט אים געוואלט העלפן האט יענער ארויסגענומען א גאן, כ'האב זיי געזאגט עטס וועטס קיינמאל נישט קענען וואוינען מער אין די אלע פלעצער ווי מ'האט טוהן פאר קינדער די ארגסטע רשעות, און מ'האט נאך געפייט מיט די וואס האבן געוואלט זיך אננעמען פאר די קינדער, איטס נעווער גאנע העפען, ס'וועט נישט בלייבן א זכר פון וויליאמסבורג, נאר דער אייבערשטער וועט אונז טוהן מיט רחמים, מ'וועט אונז געבן א מ'וועט אויסקויפן די חברה מיט געלט, באט יו נאט גאנע בי עיבל טו ליוו היער, יו קילד טאוזענטס און טענס און טאוזענטס אוו טשילדרען, סא איטס נאט א קאמפארט זאון ר' איד, כ'ווייס פונקטליך ווער איר זענט, באט ס'איז ווייט פון א קאמפארט זאון, דו זאגסט א ווארט, ווען איך האב געזאגט די ערשטע מאל איך גיי זיך שלאגן מיט זיי, האבן זיי אלע, איר הערט? איך האב דאך צען פופצן בענק אקאונטס, איך האב אלע מינע געשעפטן, יעדער האט געשריבן א בריוו אז די איי אר עס האט פארלאנגט מיינע סטעיטמענטס, נישט וואס איך האב א פראבלעם, זעסט דאך ס'איז ברוך השם דורך, כ'בין בעסער דורך ווי ביבי נתניהו, אבער דאס איז די, ס'איז אזאלכע רוצחים, מ'האט געהאדעוועט רוצחים פון די ערשטע דעגראדע, און וויאזוי זאגט די גמרא, ווען נישט דאס וואס אונז האלט מיר די תורה וואלט מיר אונז געווען נאך די. עזים שבאומות, סאו די אלע ווילימסבורגער, די אלע חיות, מ'האט געכאפט פרויען'ס שייטלעך, מ'האט געשלאגן פרויען, מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט, פארוואס? ווייל ס'איז דא יצחק לבנה שטערן האט געמאכט פון דעם פרנסה, היינט וויינט ער ער מאכט נישט מער קיין פרנסה, סאו ס'איז נישט די קאמפארט זאון, ווי העוו טו לוק עט איט עט א דיפרענט פערספעקטיוו, ווי העוו טו לוק עט איט דעט איף סאמבאדי קאמס אפ ענד סעיז דיס טשיילד וואז מאלעסטעד ענד עווריבאדי דזשאסט וואלקס עוועי ענד לעטס הים פייט היז אוין בעטל, דעטס נאט גוד, ביקאוז מארגן איט קען בי יור טשיילד. סאו טריי טו לערן ווי דער חמור שטייט איין, ס'שטייט נישט איין ביקאוז אוו א קאמפארט זאון, נאך אזאלעכע רוצחים די סאטמארס האבן זיך צווישן זיך געהארגעט אלע יארן, נאך אינדערהיים האבן זיי זיך געהארגעט, און אין די בעלזער אויך, ווי האט דער בדחן געזאגט, אין בעלז האט מען שוין געזאגט כהנים ארויס, געווען רוצחים אלע יארן. די גאנצע מאכן די רבי'שע הויף מיט אלעס רוצחים מיט אונטערצוברענגען די תורה. און מען דארף אויך וויסן על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים, פונקט פארקערט איז אויך דא על חטא שחטאנו לפניך בזלזול ילדים וילדות, האט זיך נישט אנגענומען פאר זיי, מען האט זיי געלאזט אין די לופט. און נאכדעם איז דא ברוך השם האלט מען שוין ליידער ליידער צוויי הונדערט און פופציג אייגענע זעלבסט געמארדעטע מענטשן וואס האט זיך אנגעהויבן מיט סעקשועל אביוז, נישט איך זאג עס, ס'איז דא עמודים, ס'איז דא אן ארגענעזעישן פאר דעם, ס'איז דא רב גלאק, צבי גלאק. עניוועי, רבותי אונז האמער אסאך תשובה צו טוהן, און אונז האמער נישט וויאזוי תשובה צו טוהן ווייל אונז ווייס מיר נאך נישט צו אונז האלט מיר זיך ביים טשענדזשן אונזער לייף סטייל, ווי אל נאו איט, אונז האלט מיר זיך ביים אפקלאפן און מוצאי יום טוב און יעדן ווינטשן א גוט יאר און דעטס איט. רבותי עה מען טאר נישט ארויסווארפן מער קיין קינדער און אז מ'וועט זיך דאס אונטערנעמען אין דעם זכות אליינס וועט אונז דער אייבערשטער פארשרייבן דאס בעסטע יאר וואס איז נאך געווען האטס אלע א גוט יום טוב.